פריערדיגע פרק האבן אונז געלערנט תבנית כל כליו, יעצט וועט מען לערנען די משכן אליין. די פרק פון די משכן אליין קען מען צוטיילן באופן כללי אין דריי חלקים, ערשט לערנט מען וועגן די משכן ס'הייסט די יריעות המשכן וואס איז די קאווער אויף די משכן, צווייטנס לערנט מען וועגן די קרשים און די בריחים און די אדנים וואס העלפן האלטן די קרשים ס'הייסט די ווענט, און דריטנס לערנט מען וועגן די פרוכת וואס צוטיילט צווישן די קודש און די קודש הקדשים און אויך די מסך וואס איז ביי די טיר פון די משכן. סאיז קודם כל מאכט מען די משכן וואס די פסוק רופט די משכן. וויאזוי מאכט מען עס? צען יריעות געמאכט פון שש תכלת ארגמן תולעת שני, און ס'איז געמאכט אין א געוויסע וועג וואס הייסט כרובים, נישט קיינער ווייסט וואס דאס מיינט, און ס'האט א סייז, ווי יעדע זאך האט א סייז, ס'איז אַכט און צוואַנציק לאנג, פֿיר ברייט, צען מאל דאס, קומט אויס ס'דעקט אויס די משכן, און מ'מאכט פינף און פינף, דאס הייסט דאס איז פאר די ברייט פון די משכן, יעדע פיר אמות איז נאך איינס, קומט אויס די גאנצע ברייט פון די משכן, און אויף די זייט פון דעם מאכט מען פֿופֿציק לולאות תכלת, אזעלכע לופס, און אויף יעדע איינס איז די פסוק מפרט ווייטער פופציג און פופציג אויף יעדע זייט, נאך דעם מאכט מען פופציג הוקס פון גאלד וואס מיט דעם קאנעקט מען די צוויי האלבס די פינף יריעות און די פינף יריעות, והיה המשכן אחד ס'הייסט דעמאלטס ווערט די משכן אן עיקר יריעות וואס הייסט א משכן ווערט איינס גרויסע יריעות ווי קען מען עס לייגן. חוץ פון דעם האט מען געמאכט נאך א לעוול יריעות עזים לאוהל על המשכן אן טאפ פון די משכן איז אזוי עס הייסט אוהל על המשכן דאס איז שוין אביסל מער עלף נישט נאר צען נאר עלף. און די זענען אויך אביסל לענגער אנשטאטס אַכט און צוואַנציק אמה לאנג זענען זיי דרײַסיק אמה ברייט פֿיר אמה זענען זיי נאכאלץ לאנג און פֿיר אמה זענען נאכאלץ ברייט קומט אויס ס'איז דא פֿינף און זעקס נישט פֿינף און פֿינף די זעקסטע די יריעה השישית דאפלט מען אל מול פני האוהל ס'הענגט אזוי אראפ פון די פראנט און ווייטער דא אויך איז מאכט מען פֿופֿציק לולאות אויף יעדע זייט און פֿופֿציק קרסים נישט קרסי זהב וואס דאס זעט מען שוין נישט אין די משכן ס'איז קרסי נחושת ס'גייט אויפן העכער דעמאלטס די אוהל ווערט אחד דאס הייסט אוהל. יעצט וואס איז דא מיט די צוויי עקסטערע אמות וואס זיי האבן געהאט, די פריערדיגע איז געווען אַכט און צוואַנציק דער איז שוין דרײַסיק, זאגט די פסוק זאל זיין תסרח על אחורי המשכן, און די אויף איין יעדע זייט איין אמה זאל אזוי איבערדעקן די משכן עס זאל זיך צודעקן, יעצט מאכט מען א דריטע זאך דאס הייסט אז מען האט א משכן און א אוהל און יעצט מאכט מען אויף דעם א מכסה לאוהל דאס איז געמאכט פון עורות אילים און אפשר נאך א לעוועל פון עורות תחשים אדער די זעלבע לעוועל, אויף דעם שטייט נישט ווי גרויס ס'איז אדער וואס מען טוט מיט דעם אונז ווייסן אונז נישט. עד כאן האבן אונז געלערנט וועגן די משכן, יעצט לערנט מען וועגן די קרשים למשכן, די משכן גייט זיין געשטעלט אויף קרשים, דאס איז די סדר הדברים, און ס'איז עצי שטים עומדים, דאס הייסט ס'שטעלט זיך שטייעדיגערהייט, און ער לייגט אויס די סייז, צען אמות לאנג און איינס און א האלב אמה ברייט, און יעדע איינס האט צוויי ידות פון אונטן, משולבות אשה אל אחותה, איך ווייס נישט פונקטליך וואס דאס מיינט, און נאכדעם זאגט ער וויפיל קרשים זאלסטו מאכן, זאלסט מאכן צען אויף איין זייט, און יעדע איינס זאל האבן צוויי אדני כסף וואס גייט עס האלטן ס'קומט אויס דאפלט אזויפיל קרשים אזויפיל איז דא אדנים סאו פערציג אדנים ער לייגט די פסוק רעדט אויס שני אדנים תחת הקרש האחד צוויי מאל און די זעלבע זאך אויף צפון זייט צוואַנציק די זעלבע זאך פערציג אדנים נאכדעם אויף מערב מאכט מען נאר זעקס קרשים און נאכדעם צוויי פאר די קארנערס קומט אויס זעקס פלאס צוויי איז אכט איז דא אכט קרשים מיט זעכצן אדנים אויף מערב זייט. צו די קרשים מאכט מען א זאך וואס הייסט בריחים עצי שטים, דריי פון פינף, פינף אויף יעדע זייט, און נאך איינס א בריח התיכון, און פונקטליך ווי אזוי מען מאכט דאס שטייט נישט, דארף מען די מפרשים זאלן טראכטן ווי אזוי מאכט מען פינף, וואס איז דער חשבון פון די פינף, אן דעם דאס שטייט. נאך דעם שטייט וואס טוט מען, די קרשים מען דעקט זיי צו זהב, אויך די טבעות דעקט מען צו זהב. בתים לבריחים, אה, דא זעסטו אז עס איז געווען אזעלכע טבעות וואס אין דעם האט מען געלייגט די בריחים, עפעס ענליכס וואס מען האט געטון ביי די בדים. און שוין, יעצט האט מען א משכן וואס מען קען אויפשטעלן והקמת את המשכן כמשפטו, דאס אזוי ווי ער זאגט יעדע זאך זאגט ער וואס מען גייט טון דערמיט, יא מיט די משכן און די אוהל קען מען יעצט אויפשטעלן מיט די קרשים, פעלט נאך איין זאך פאר די משכן וואס דאס איז א פרוכת, דארף מען מאכן א פרוכת, אויך פון וואס עס איז געמאכט געווארן, דאס איז געמאכט אויך מעשה חושב כרובים, און מען מאכט פאר דעם פיר עמודים, אויכעט צוגעדעקט זהב און אויך די הוקס אויף וועם מען גייט הענגען די פרוכת זענען געדעקט געמאכט פון גאלד, אויך אויף יעדע איינס אויף איין אדן פון כסף. יעצט ווי לייגט מען עס? יעצט גייט מען אריין לייגן די, צוזאמשטעלן די גאנצע משכן לפי די פרוכת, און מ'זאגט די פרוכת לייגט מען צווישן אונטער די קרסים, דאס הייסט פונקטליך אין האלב ווי לאנג די משכן איז, יא די קרסים זענען דאך געווען פינף און פינף, סאו ווייסט מען ס'איז האלב, דארט איז די פלאץ ווי מען לייגט די פרוכת, און יעצט אינעווייניג מבית לפרוכת גייט מען לייגן די ארון, און נאך יעצט פארשטייסטו והבדילה הפרוכת לכם בין הקודש ובין קודש הקדשים, די מחיצה וואס איז מפסיק די קודש קודש הקדשים הייסט די פרוכת. יעצט לייגט ער דאך אריין זיך משבץ אלע אנדערע כלים וואס אונז האבן געלערנט ווי מען לייגט זיי פונקטליך, סאו די ארון ווייסט נישט ווען ווי ס'לייגט, די כפורת אויכעט גייט מען לייגן אן טאפ פון די ארון וואס האט שוין געשטאנען אבער ער לייגט עס נאר אראפ די גאנצע סדר, און די שולחן וועט מען לייגן און די מנורה אינדרויסן פון די פרוכת ווי געזאגט די שולחן אינדרויסן פון די פרוכת מנורה קעגנאיבער די שולחן אויף די רעכטע זייט, שולחן אויף די לינקע זייט, דאס איז דאס גאנצע משכן. ער זאל מאכן אויף די פתח אוהל, נישט אינדערמיטן אזוי ווי די פרוכת נאר אין די זייט, אין די פראנט, א מסך אויכעט געמאכט פון תכלת, דאס איז שוין נישט כרובים, שטייט נאר מעשה רוקם, נישט מעשה חושב, מיר וויסן צוויי וועגן פון מאכן, דאס וועט מען לייגן אויף פינף עמודי שיטים, אויכעט צוגעדעקט מיט מיט גאלד, און אדנים פון נחושת וואס גייען האלטן די פינף עמודים וואס זיי האלטן די מסך, און דא האבן אונז א גאנצע משכן איז געענדיגט.